שלום וברכה צו ר' משה מאיר. די מיסלס, די ראקעטס פון עזה האלטן איין פליען, זיי האבן זיך נישט אפגעשטעלט. דא און דארטן איז דא א פאוז, א הפסקה, פאר א שעה, פאר צוויי שעה, אפילו פאר אביסל מער, אבער די מיסלס קומען ווייטער, מיין די ראקעטס, ראקעטס קומען ווייטער. און די שאלה איז, פון ווי שיסן זיי? פון ווי קומט פון ווי שיסט מען די ראקעטס אויב מדינת ישראל האלטן איין באמבאדירן? מיין סוף כל סוף רעדט מען דאך נישט פון אזא גרויסן שטח, מען רעדט נישט פון קיין לאנד אזוי גרויס ווי די פאראייניגטע שטאטן, מען רעדט ניטאמאל פון עפעס וואס איז אזוי גרויס ווי ניו יארק, ווי ניו יארק, נישט נאר ווי ניו יארק סטעיט אפילו נישט ווי ניו יארק סיטי, מען רעדט פון א שטח וואס איז בערך הונדערט און פֿערציק סקווער מייל, דאפלט אזוי גרויס, כמעט דאפלט אזוי גרויס ווי ברוקלין, ברוקלין מיינט מען נישט די וואסער, מען רעדט די לאנד, שטח לאנד ווי מענטשן וואוינען, און די באפעלקערונג איז אויך, אין ברוקלין וואוינען א צוויי מיליאן זעקס הונדערט טויזנט מענטשן, אין די צייט וואס אין עזה וואוינען בערך צוויי מיליאן, צוויי מיליאן מענטשן אויף א שטח פון הונדערט און פֿערציק סקווער קילאמעטער, דרײַ הונדערט און זעכציק, הונדערט און פֿערציק סקווער מייל, ס'איז דרײַ הונדערט און זעכציק סקווער קילאמעטער, אין ברוקלין וואוינען אין איין און זיבעציק סקווער מייל, אדער הונדערט און אַכציק סקווער קילאמעטער, בערך צוויי מיליאן זעקס הונדערט טויזנט מענטשן. סאו מ'רעדט נישט פון קיין גרויסע פלאץ, ס'האט נישט קיין בערג, עזה איז א פלאכע פלאץ, אין מדבר, לעבן ים, פלאכע פלאץ אן קיין בערג, און מען רעדט פון אטאקעס וואס ווערן געפירט פון אויבן, פון עראפלאנען, פון דראונס, איז ס'איז נישט אזא גרויסע פלאץ פון די פערספעקטיוו פון די ציל וואס דא איז דא, צו נייטראליזירן חאמאס און בעיקר אפשטעלן די ראקעט אטאקעס. וויאזוי קען זיין אז ס'פליען נאך אלץ ראקעטס? בעצם איז דא דא נאך א שאלה, וויאזוי קען זיין אז ס'זענען בכלל דארטן דא ראקעטס? עזה האט דאך געהאט א שטארקע בלאקאדע, עזה האט צוטריט צוטריט צו עזה פון אינדרויסן, פון די וועלט ארום און ארום די וועלט אינדרויסן איז דא פון צוויי פלעצער, פון צוויי זייטן, איין זייט ביי די גרענעץ מיט מצרים מיט עגיפטן, און די אנדערע זייט ביי די גרענעץ מיט מדינת ישראל, איז ביידע פון די לענדער האבן ארויפגעלייגט א שטרענגן קאנטראל, אויף וואס ס'גייט אריין און קומט ארויס פון עזה. און די קאנטראל איז ארויפגעלייגט געווארן טאקע ממש וועגן די סיבה, זיכער צו מאכן אז ס'קומט דארט נישט אן קיין געווער, קיין מסוכנ'דיגע מאטריאלן וואס זאלן שטעלן אין א סכנה עגיפטן פון איין זייט און מדינת ישראל פון די אנדערע זייט, איז איינס וויאזוי איז דארטן לכתחילה אנגעקומען ראקעטס און צוויי וויאזוי קען זיין אז מ'קען נאכאלץ שיסן פון ווי קומען אזוי די ראקעטס? קודם די ענטפער אויף די צווייטע שאלה וויאזוי קומט אן בכלל ראקעטס אין עזה איז א גרויסע חלק ווערט דארטן געבויט און נאך א גרויסע חלק ווערט אריינגעשמוגלט. יעצט פון ווי קען חאמאס בויען ראקעטס אויב די די גאנצע ציל מיט די קאנטראל וואס סגייט אריין אין עזה איז דאך וועגן דעם אז חאמאס זאל נישט באקומען קיין צוטריט זאל זיך נישט אויפבויען אן ארסענאל מיט געווער. און די ענטפער איז אז חאמאס נוצט פאר דעם צוועק זאכן וואס ווערן אריינגעשיקט אין עזה, ווערן אריינגעלאזט אין עזה מיטן ציל אז דאס לעבן, צו פארבעסערן דאס לעבן פון די באפעלקערונג אין עזה, ווי למשל צעמענט און אייזן, די לאמיר זאגן די צעמענט און אייזן צוויי די צוויי צוויי מאטריאלן וואס ווערן אריינגעשיקט כדי צו בויען הייזער, חאמאס נוצט די פייפס, די אייזן, צו בויען די ראקעטס. די צעמענט נוצן זיי צו בויען טונעלס. און דא ליגט א דא ליגט באמת די הונט באגראבן. איז חאמאס האט אויפגעבויט א ריזיגע נעץ פון טונעלס טיף אין דער ערד וואס לויפן לענגאויס און ברייטאויס דעם שטח לאנד פון עזה, און דאס איז א באקאנטע זאך נישט פון היינט, ס'איז אזא טאקטיק וואס זיי נוצן שוין יארן לאנג, און די טונעלס ציען זיך אריין אין ביידע זייטן פון אין די אנדערע צוויי שכנות'דיגע לענדער, אין מצרים און מדינת ישראל. דורך יענע טונעלס בעיקר פון מצרים שמוגלט איראן אריין אין עזה ערנסטע געווער. ס'איז נישט נאר רויע מאטריאל צו בויען פרישע ראקעטס, וואס דאס באקומט חאמאס בעצם לכתחילה, ווייל מען לאט דאך דארטן אריין, מדינת ישראל לאט אריין אלע מאטריאלן וואס פעלן זיך אויס צו פאר די לעבן פון ציווילע מענטשן דארטן, פון סתם מענטשן, פאר די צורך, פאר די תועלת פון טאג טעגליכע באדערפענישן, אריינגערעכנט טאקע בויען הייזער. אבער חאמאס האט אויכעט מער פארגעשריטענע געווער, און דאס קומט פון די טונעלס וואס דורך וועלכע איראן שמוגלט אריין, בעיקר פון מצרים און אויך דורכן ים, אריין קיין עזה צו חאמאס. יעצט, א ריזיגע חלק פון חאמאס'ס טעטיגקייטן שפילן זיך אפ און זענען ארגאניזירט אין די טונעלס. דאס הייסט, נישט נאר געווער ווערט דארטן פראדוצירט, נישט נאר ווערט געווער דארטן אויך געהאלטן, נאר די חמאס'ס קאמאנדאוס צענטערס, קאמענד צענטערס, פון וואו זיי פירן אן זייערע אקציעס, ווערט אויכעט אין די טונעלס. ס'הייסט מ'רעדט פון טונעלס וואס זענען גוט אוועקגעשטעלט, ס'האט עלעקטריסיטי, ס'האט ס'האט אפילו לויט געוויסע באריכטן זענען דא רעלסן פאר באנען וואס דארטן לויפן. מ'רעדט פון א גוט פון א פארגעשריטענעם טונעל טונעלן, א נעץ פון טונעל סיסטעם וואס ווערט לויט אנדערע באצייכנט ווי די אנדערגראונד רעילראוד פון עזה, עס הייסט ממש ווי א אונטערבאן סיסטעם, פארגעשריטענע אוועקגעשטעלטע אונטערבאן סיסטעם וואס לויפט אזוי טיף ווי הונדערט פיס אין דער ערד. דאס איז עם טונעלס, די טיפקייט רעדט פון טונעלס וואס מדינת ישראל'ס מיליטער האט אנטדעקט ביי די פאריגע מערכה וואס איז געווען מיט חאמאס אין עזה מיט א פאר יאר צוריק האט מען געטראפן טונעלס אזוי טיף ווי הונדערט פיס אבער לויט אנדערע אפשאצונגען פון אינדרויסן שפיאנאזש באריכטן פון אנדערע לענדער רעדט מען פון טונעלס וואס גייען אזוי טיף ווי צוויי הונדערט און דרײַסיק פיס בערך זיבעציק מעטער און פונקטליך וויפיל טונעלס ס'איז דא דארטן איז נישט באקאנט חאמאס אליין טענה'ט אז זיי האבן אפאר אזויפיל ווי דרײַ הונדערט מייל פון טונעלס. עזה איז הונדערט און פֿערציק סקווער מייל, אבער מען רעדט פון טונעלס אפאר שטאקן אפשר אפילו, און זיי לויפן איינס צו דעם אנדערן אין דער זייט, ס'מוז נישט זיין ס'איז אמת, ס'מוז נישט זיין ס'שטימט, אבער הכל מודים אז מען רעדט פון א ערנסטע נעץ פון טונעלס, א ערנסטן און א ברייטן פארנעם, וואס דעקט מסתם ריזיגע שטחים פון עזה. קודם ווערן דורך די טונעלס ווערן גענוצט דורך איראן אריינצושמוגלען דארטן וואפנס, און אויך צוגעהערן פון וואפנס, און נאכדעם איז דא די רויע מאטריאל, בעיקר בוי מאטריאל, וואס גייט אריין אין עזה כדי צו קענען בויען הייזער, איז דאס ווערט אויך אראפגעפירט אין די גרויסע חלקים דערפון ווערן אראפגעפירט אין די טונעלס, און דארטן איז דא ריזיגע וואפן פראדוקציע פעקטאריס. איז אין די לעצטע פאר יאר האט מדינת ישראל, נאכדעם וואס חאמאס האט גענוצט די טונעלס דורכצופירן קידנעפינגס, און מען האט זיך געטראפן פעיסן די מציאות, און מדינת ישראל האט אנגעהויבן ארבעטן אויף פארשידענע פאטענטן, אויף פארשידענע אופנים וויאזוי זיך אן עצה צו געבן מיט דעם, איז קודם האבן זיי אנטוויקלט אזא סארט סענסער סיסטעם, ס'טייטש וואס כאפט אויף טעטיגקייטן וואס טוט זיך אונטער דער ערד, און די צוים וואס טיילט אפ עזה פון מדינת ישראל איז אויסגעשטאט געווארן מיט אזא סארט סענסאר סיסטעם, איז דאס האט אויף אזויפיל אויפגעטון אז געוויסע אקטן ווען ס'טוט זיך אין די טונעלס קען מען עס אויפכאפן פון אויבן, אבער קודם כל נישט אלע, און צווייטנס אז אפילו ווען מ'כאפט אויף כ'מיין דאס גייט נאר ביז א געוויסע טיפקייט, און אפילו ווען מען כאפט יא אויף, זאגט דאס נישט פונקטליך, ס'דערציילט נישט, די סענסער סיסטעם דערציילט נישט פונקטליך וואס דארטן גייט פאר, ס'זאגט נאר אז ס'איז דא טאנעלס, אפילו דאס איז שוין אין בעסטן פאל, ווען די סענסער סיסטעם האט יא די יכולת אויפצוכאפן אז ס'דא דא א טאנעל אדער אז א טאנעל ווערט געגראבן. אבער די עיקר שאלה איז דאך למעשה, וואס טוט מען יעצט? סאו, מדינת ישראל האט פרובירט צו אנטוויקלען פארשידענע טאקטיקן, פארשידענע טאקטיקן וויאזוי צו קענען אויסמאפירן, אויסמעפן פון אויבן א געוויסע, לאמיר זאגן א, צוזאמשטעלן א מאפע פון די טונעלס וואס לויפן אונטער דער ערד, מען זאל האבן א באגריף וואס ס'טוט זיך אין פאל אז מען וועט זיך טרעפן אין א מצב ווי מען טרעפט זיך יעצט, אז מען דארף אריינגיין דארטן זאל מען וויסן וואו צו גיין, ווייל חוץ דעם וואס די פלאץ איז א דאס איז א וואפן פאבריק און דארטן ווערן געהאלטן אלע געווער, איז האבן לכאורה די חמאסניקעס אויכעט אראפגעפירט דארטן די משכונות, די הונדערטע מענטשן וואס זיי האבן פארכאפט אין פארגאנגענעם שמחת תורה, פארגאנגענעם שמיני עצרת שמחת תורה, און גיין גיין אין א רעסקיו מישן, גיין ארויסראטעווען דארטן משכונות איז מסתמא פון די קאמפליצירסטע וואס קען נאר זיין, מען רעדט פון א פלאץ וואס איז זיכער לכאורה אויסגעשטאט מיט אויפרייס מאטריאל און דו ווייסט דאך נישט וואס דארטן טוט זיך, דו קענסט נישט דעם שטח, און לכאורה דעם זעלבן פראבלעם האבן יעצט די ספעשל פארסעס פון אנדערע לענדער וועמענס בירגער זענען אויך צווישן די פארכאפטע און וואלטן אויך געוואלט דורכפירן רעטונגס אקציעס. סאו דאס איז א פראבלעם יעצט לגבי די משכונות, אבער די זעלבע קאפ ווייטאג, די זעלבע שוועריקייט, און האט מדינת ישראל שוין דורכאויס די גאנצע צייט לגבי די געווער וואס ווערט דארטן פראדוצירט וואס ווערט דורך די טונעלס געשמוגלט און וואס ווערן דארטן געהאלטן איז איז דא אזא זאך ווי ס'דא געוויסע באמבעס וואס די פאראייניגטע שטאטן האט צוגעשטעלט פאר מדינת ישראל טאקע פאר דעם צוועק וואס הייסט באנקער באסטער באמבעס וואס זענען האבן א כח אויפצורייסן היילן בונקערס און טונעלס וואס געפינען זיך אונטער דער ערד. אבער מדינת ישראל וואס האט שוין פריער דורכאויס פריערדיגע מערכות פרובירט צו צילן כאטש די עפענונגען די עפענונגען פון די טונעלס אז דארטן ווי איז אין די זייט פון עזה ווי די זאכן ווערן ארויסגעברענגט עס ווערן אריינגעשמוגלט דורך מצרים און נאכדעם ווערן זיי ארויסגעברענגט אין די אנדערע זייט אין די אנדערע עפענונג פונעם טונעל אין עזה האבן זיי פרובירט צו אטאקירן די עפענונגען אז די טונעל זאל זיין מען קען נישט זאגן נוצלאז ס'ווערט נישט ארויסגעטראגן פון באנוץ, אבער על כל פנים ס'וועט מינימאזירן די מעגליכקייטן פון כאמאס ארויסצוטראגן די געווער פון די טונעל און אריין אין עזה. די פראבלעם איז אבער געווען די זעלבע פארוואס די טונעלס האבן דורכאויס די גאנצע צייט אליינס נישט געקענט געהעריג אטאקירט ווערן, ווייל כאמאס האט בכוונה געבויט די טונעלס אונטער אונטער הייזער, אונטער פלעצער וואס זיי ווייסן אז מדינת ישראל וועט נארמאלערהייט נישט צילן, דהיינו, אונטער רעזידענשאל הייזער, הייזער ווי מענטשן וואוינען, אונטער מאסקס און אונטער שפיטאלן, אונטער סקולס, און אנדערע אזעלכע פלעצער וואס זיי האבן געוואוסט מדינת ישראל וועט נישט באמבעדירן, און במילא האבן זיך געפילט זיכער דערמיט, און די מציאות איז טאקע געווען אז די טונעלס זענען געבליבן דארטן, זענען געבליבן אקטיוו, און כאמאס איז געבליבן גראבן די טונעלס, הגם די מערב וועלט האט פון דעם געוואוסט, מדינת ישראל און אמעריקאנער שפיאנאזש האבן געוואוסט וועגן דעם, אבער מען האט זיך געפילט ווי מען זיצט מיט געבינדענע הענט, ווייל די איינציגסטע וועג צו צעשטערן די טונעלס איז דורכן אפווישן די בנינים וואס שטייען העכער דעם. סאו דאס איז קודם דער אופן ווי אזוי וואס האט ערמעגליכט חאמאס וואס האט זיך עכ"פ נישט געשטערט פון אויפבויען אזא ארסענאל פון טויזענטער און טויזענטער ראקעטס וואס ווערן כסדר געשאסן און יעצט מיט א גרויסן טעמפא אומאויפהערליך ווערן געשאסן אריין די אנדערע זייט גרעניץ צו מדינת ישראל. יעצט די זעלבע זאך איז אויכעט דא מיט די עצם ראקעטס די ראקעטס ווערן געהאלטן, כדי זיי זאלן ארויסגעשאסן ווערן דארפן זיי זיין אויף דער ערד, אבער און כאמאס שטעלט די ראקעט לאונטשערס, און די ראקעטס אליין פארשטייט זיך, אין די זעלבע אזעלכע סטראטעגישע, פון זייער פערספעקטיוו איז עס סטראטעגישע פלעצער, וואו ס'מוז קאסטן ציווילע קרבנות כדי זיי ארויסצונעמען, כדי זיי צו נייטראליזירן, דהיינו פון בנינים, פון בילדינגס ווי ס'וואוינען מענטשן, משפחות, סקולס, מאסקס און שפיטאלן. ס'הייסט ווען פון ערגעץ ווערן ארויסגעשאסן ראקעטס וועט די שפיאנאזש מעגליכקייטן פון די מערב וועלט זענען אויף אזויפיל גענוג סאפיסטיקירט אז זיי קענען ספאטן, זיי קענען טרעפן און, און די פונקטליכע פלאץ פון דא שיסט מען אבער די איינציגסטע וועג פון אפשטעלן דעם שטראם פון ראקעטס דורך די שיסערס איז דורכן אפווישן די שיסערס, די מאשינען פון וואס מען שיסט ארויס זאלן פארניכטעט ווערן, אבער צו פארניכטן די מאשינען דארף מען פארניכטן כאטש א חלק פון דעם בנין וואו זיי זיצן. דא שטייען גרייט די דזשורנאליסטן פון פארשידענע מידיע אוטלעטס, נישט נאר אל דזשאזירע און די ניו יארק טיימס, די בי בי סי, נאר אפילו אנדערע, וואס ווייזן די בילדער און נוצן דאס אלס פראפאגאנדע ווי מדינת ישראל הרג'ט אויס ציווילע מענטשן און קינדער און באמבעדירן מאסקס, רעליגיעזע הייזער און סקולס און אזוי ווייטער. דאס איז געווען די סיבה פארוואס מדינת ישראל האט ביז יעצט, און דאס איז געווען א חלק פון די סיבה פארוואס האבן די ראקעטס און די ראקעט לאונטשערס זענען געבליבן אין פלאץ בעיקר, זענען נישט ערנסט געשעדיגט געווארן ווייל מדינת ישראל האט זיך אפגעהאלטן פון זיי שע פון זיי פארניכטן וועגן די סיבה ווייל די זאך די זאך ליגן אויסגעלייגט די ראקעטס און די ראקעט לאנטשערס זענען אויסגעלייגט אין פלעצער ווי מען וויל נארמאלערהייט נישט באמבעדירן ווי מען וויל נישט שעדיגן. און דורכאויס די יעצטיגע מערכה די יעצטיגע מלחמה מיט חאמאס האט מדינת ישראל אראפגעשיקט ארויסגעשיקט מעסעדזשעס צו געוויסע חלקים פון עזה אז די באפעלקערונג זאל עוואקואירן דעם פלאץ און זיך אריבעררוקן כאטש צייטווייליג צו א אנדערע חלק פון עזה ווייל די ציל איז צו פארניכטן די טונעלס וואו חאמאס זיצט וואו זייערע ראקעט זיצן און וואו אלעס ווערט אויספלאנירט און כדי צו מינימיזירן שאדנס אז מענטשן וואס זענען נישט די זענען נישט קיין חלק פון די ציל זאלן נישט געשעדיגט ווערן. סאו דאס האט נישט אינגאנצן מצליח געווען און כאמאס האט אויך אויפגעשטעלט בלאקאדעס זיי האבן אפגעשטעלט זייערע באוואפנטע טרעקלעך אויף די וועגן און אפגעשטעלט מענטשן פון אוועקפארן, ס'איז דא געשיכטעס פון אנדערע וואס דערציילן אז כאמאסניקעס זענען ארומגעגאנגען אין די הייזער און אפילו צוגענומען די קארס פון די שליסלעך פון מענטשנ'ס קארס אז זיי זאלן נישט קענען פון דארטן אוועקגיין. אלעס ווערט געמאכט מיט דעם חשבון, דאס איז דאך די זעלבע אוראלטע טאקטיק פון כאמאס. זיך צו באהאלטן אונטער זיין זיך אליין און זייער געווער, זייערע וואפנס, די שיסערס, זאלן באהאלטן ווערן אונטער מענטשן וואס טראגן נישט יעצט קיין געווער אדער האבן נישט קיין יונעפארם, און די פיקטשער ווי יענע ווערן געשעדיגט, ווי זייערע הייזער ווערן געשעדיגט און צעווארפן, און ווי זיי שרייען דערויף קוק וואס דא איז געשען, אז די פיקטשערס זאלן קענען גענוצט ווערן אלס פראפעגאנדע צו לייגן דרוק אויף מדינת ישראל. און מדינת ישראל ווי ס'זעט אויס האט נישט די לוקסוס וואס אנדערע מערב וועלט האבן, ווען יענע האבן א סכנה, ווי למשל די פאראייניגטע שטאטן אין אפגאניסטאן און שפעטער אין איראק, וואו די מערב וועלט גרויסמאכטן האבן נאכגעפאלגט די כללים פון מלחמה, אבער מדינת ישראל האט נישט די לוקסוס און זיי האבן דערפאר אן ערנסטע דילעמע. נו, הלא לאלוקים פתרונות, הלא לאלוקים פתרונות, די ווערטער האט יוסף הצדיק געזאגט פארן ערשטן אנטיסעמיט פרעה אין מצרים. טאמער ס'איז געווען דער זעלבער, איז דאך א מחלוקת אין חזל, אויב דער פרעה וואס האט פארשקלאפט די אידן, איז געווען דער זעלבער וואס האט געקענט נאך יוסף הצדיק, און האט זיך געמאכט ווי ער געדענקט נישט, אדער א צווייטער, בכל אופן, יענער פרעה, יענער פרעה האט, איז געווען די ערשטע וואס האט געהאט א פראבלעם, געהאט א פראבלעם מיט די, מיט די מענטשן, מיט די אידן, הבה נתחכמה לו, וואס קען מען טון צו ברעכן זיי בגוף ובנפש, ער האט שוין געהערט די מעסעדזש, הלא לאלוקים פתרונות, ער האט עס געהערט און ס'איז שטייט אין די תורה, די תורה איז תורת נצחי תורת חיים, ס'איז געמאכט פאר אייביג און פאר אלע מצבים. די ערשטע מלחמה וואס כלל ישראל האט געפירט איז געווען אין מדבר מיט עמלק. ויבא עמלק, און ער האט, ער איז באפאלן די שוואכערע אידן, די וואס זענען געווען אינדרויסן, בקצה המחנה, אינדרויסן פון די ענני כבוד, דארטן, דער דור דעה, מיט משה רבינו וואס האט באקומען א דירעקטע באפעל בנביאה פונעם אייבערשטן, צו פירן א מלחמת מצוה מיט עמלק און אים אויסראטן, וואס ער האט טאקע באפאלן די קצה המחנה, די, לאמיר עס רופן מיט אונזער שפראך היינט, די שוואכערע אידן. די ציל איז געווען צו אפשוואכן, אייננעמען, אויסראטן כלל ישראל און זיי אפשוואכן די כח, די השפעה פון די ניסים אין די גאנצע וועלט. איז דעמאלטס האט משה רבינו אויפגעהויבן די הענט צום הימל, לאלקים פתרונות. מען דארף זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן. נאר דארטן ליגט די סעלושן, נישט ערגעץ אנדערש. נאר דארטן. געווען דעמאלטס דור דעה אין מדבר, משה רבינו אלס די פירער, מיט א קלארע באפעל פונעם אייבערשטן אז מען דארף ארויסגיין מלחמה האלטן מיט יענעם פאלק מיט עמלק. פארלאזן אויפן אייבערשטן. און וואס ווילסטו היינט? אונז? דו? זיי? אוודאי קען מען זיך נאר פארלאזן אויפן אייבערשטן, נישטא קיין אנדערע ברירה. און אונז ווייסן מיר אז דער אייבערשטער וועט אונז נישט פארלאזן, און פארקערט דאס איז א הכנה, אזוי האפט מיר אונז, אונז זאל מיר באמת אזוי האפן, און אונז האבן מיר סיבות אזוי צו האפן, אונז האבן מיר דאך א תורה און אונז האבן מיר נביאים, און זיי האבן גערעדט פון אזעלכע זאכן, פון אזעלכע סארט איבערלעבענישן, זיי האבן אויך געזאגט גוטע זאכן, גרויסע זאכן וואס וועלן פון דעם ארויסקומען, לאמיר האפן. איז דא גענוג סיבה צו האפן. ברכה און הצלחה. איז נאך איין ווארט וואס א איד האט דא צו זאגן. ביסט אריין אין ביזנעס? כ'וויל דיר העלפן. מיט פראפעשענעל מענטערינג זיכער און אפשר אפילו אויך א לאון. אויב דו האסט אינוועסטעד אייגענע געלט און דו קענסט צושטעלן צוויי ערבים, קענסטו מעגליך באקומען א אינטערעסט פרי הלוואה פון פֿינף און צוואַנציק ביז פֿופֿציק טויזענט דאלער. מיין טעלעפאן נומבער איז סעווען טרי טו, טו טו עיט, עיט טרי סעווען פאר. סעווען טרי טו, טו טו עיט, עיט טרי סעווען פאר.